שמואל א' פרק י"ב. אונז האבן געלערנט די אנהייב פון די גאנצע מעשה, ווי די עולם איז געקומען צו שמואל די זקני ישראל און געבעטן ער זאל מאכן א מלך. דעמאלטס האבן אונז געזען אז שמואל און די אייבערשטער זענען נישט געווען העפי מיט דעם, אבער די אייבערשטער זאגט פאר שמואל אז הגם ער איז אויך נישט מסכים אבער ער זאל טון וואס די עולם בעט. אינצווישן האבן מיר אונז געלערנט די גאנצע מעשה ווי מ'האט מושח געווען שאול דריי מאל בעצם מושח געווען שאול יא איינס בצנעא ווען קיינער האט נישט געזעהן צווייטע מאל ברבים מיט די גורלות וואס מ'האט געמאכט א דריטע מאל נאך די מלחמה אין יבש גלעד וואס איז געווען די פריערדיגע פרק און געגאנגען אין גלגל מחדש געווען את המלוכה יעצט גייט די מעשה צוריק בעצם המשך צו וואס האלט שמואל וועגן די גאנצע זאך. איז שמואל הייבט זיך אן אין פרק ויאמר שמואל אל כל ישראל שמואל זאגט א דרשה פאר אלע אידן ווי זאגט ער די דרשה אפשר ממש ביי גלגל ביי דעם מעמד חידוש המלוכה אדער אפשר סתם שפעטער אויף סוף ימיו צו שפעטער און וואס זאגט זיי שמואל ער גייט צוריק צו זיינע אלטע טענות בעצם ער זאגט קוק איך האב ענק געפאלגט איך האב ענק געמאכט א מלך דא דא איז די מלך זעהט ער איז מתהלך לפניכם ס'הייסט ער פירט ענק ער מאכט וואס מען דארף. יעצט איך בין אלט, און ער זאגט מיינע קינדער זענען אפילו מיט מיר, ער דערמאנט זיינע קינדער, וואס זיי זענען געווען א חלק פון די פראבלעם, לא הלכו בניו בדרכיו. למעשה זאגט ער אבער איך האב אני התהלכתי לפניכם, איך האב געגאנגען פאר ענק, איך בין געווען ענקער רבי, אלעס, מנעורי עד היום הזה. יעצט פרעג איך ענק, ענו בי, זייט זאגטס מיר עדות. נגד השם ונגד משיחו אין פראנט פון די אייבערשטער ביים מעמד השם לפני השם בגלגל ונגד משיחו אין פראנט פון שאול וואס די אייבערשטער האט מושח געווען האב איך איינעם פון ענק פוגע געווען האב איך גענומען איינעמס שור איינעמס חמור איך האב גענומען כופר איך וועל ענק צוריק געבן ענק איינער האט טענות איך צאל צוריק שוין די שוחד וואס איך האב גענומען וואס האט די עולם געענטפערט ניין האט אונז גארנישט גענומען קיינער האט קיינמאל נישט גענומען קיין שוחד ס'איז אלעמאל געווען א גלייכע מנהיג פאר אונז. ער זאגט אה, איז אויב אזוי איז דער אייבערשטער עדות און זיין משיח, ס'הייסט זיין געזאלבטע שאול איז עדות, כי לא מצאתם בידי מאומה, אז איך בין קאם, ענק זענטס מסכים אז איך בין געווען א ארנטליכע לידער. און ער זאגט יא עד. דאס הייסט וואס איז דער פוינט פון דער גאנצע זאך? לכאורה מיינט ער צו זאגן ער האט מורא גאנצע צייט אותי מאסו אזוי פריער, אז מ'האט אים מואס געווען פון זיין דער מלך, זאגן זיי ניין, זיי אונז האלטן נאך פון דיר, און ער ווייזט אז ער האט, קיינער האט נישט קיין טענות אויף אים. יעצט שמואל פארגעסט נישט אבער דער עיקר זאך, דעם אותי מאסו פון די אייבערשטער, אז די אמת איז די אייבערשטער וויל זיין די מלך פון די אידן, וואס מיינט דאס? און זאגט ער אזוי, זאגט זיי נאך א דרשה, ויאמר שמואל אל העם, דרשה צוויי, די אייבערשטער האט געמאכט אשר עשה את משה ואת אהרן, עשה מיינט צו זאגן געשיקט, ער האט זיי געמאכט זיינע שלוחים, ער האט זיי געמאכט זיינע מושיעים בשמו, זיי גענומען ארויס פון מצרים, יעצט. לאמיר ענק משפט'ן, דאס הייסט לאמיר זיך קומען צו א משא ומתן צו א דין, לאמיר קלאר אויסרעדן וואס גייט פאר צווישן ענק און די אייבערשטער, די אייבערשטער האט אלץ געווען גוט פאר ענק, ווען יעקב געקומען אין מצרים, ויזעקו אבותיכם אל השם געשריגן צום אייבערשטן געשיקט משה און אהרן ארויסגענומען, שפעטער האבן זיי פארגעסן דער אייבערשטער, מ'האט אנגעהויבן צו טון עבודה זרה, אויך געקומען סיסרא שר צבא חצור, יא פון יבין מלך חצור, ער האט זיי שולט געווען, האבן זיי, זעלבע זאך פלישתים, זעלבע זאך מלך מואב, יא האבן זיי געלערנט וועגן עגלון און אנדערע. ויזעקו אל השם זיי זאגן חטאנו און תשובה געטון און זיי האבן און געדינט בעלים און עשתרות אונז גייען אויפהערן ראטעווע אונז די אייבערשטער געראטעוועט די אייבערשטער געשיקט ירובעל בדן יפתח שמואל דריי פון די מענטשן קענען אונז איינער פון זיי ווייסן נישט ווער עס איז בדן די חכמים זאגן אז עס איז שמשון אפשר נישט על כל פנים די אייבערשטער יעדע מאל האט אים געהאלפן האט אים געראטעוועט יעצט שפעטער געזען נחש מלך עמון קומט דאס איז געווען די פריערדיגע מעשה אין יבש גלעד, מען געזאגט ניין איך גיי נישט מער נישט שרייען צו די אייבערשטער איך גיי תשובה טון א מלך גייט מיך העלפן, און למעשה והשם אלקיכם מלככם די אייבערשטער איז דאך ענקער מלך, אין אנדערע ווערטער שמואל גיבט דא ארויס זייער קלאר וואס איז די התנגדות צו די מלוכה, די סדר איז דאך געווען די אידן דינען די אייבערשטער די אייבערשטער העלפט זיי דירעקט, דאס הייסט ער שיקט זיי עפעס א שופט א צייטווייליגע איינער זאל זיי העלפן אבער נישט אז דא א מלך וועם מען גייט צו און דערווייל ביי דעם און אזוי איז געגאנגען כסדר די סטארי פון די אידן מיטאמאל איז געקומען א נייע threat פון נחש מלך עמון און ער זאגט ניין אונז ווילן א מלך זאגט ער אזוי דו האסט ווייסט וואס ענק האבן בוחר געווען א מלך ענק האבן געבעטן א מלך דא איז די מלך אבער ענק זאלן וויסן אז ס'גייט נישט ווערט נישט אויס משועבד צו גאט ווערט נישט אויס די אייבערשטער ווערט נישט אויס מלך אם תיראו את השם אויב וועט זיך דינען די אייבערשטער און אים פאלגן איז גם אתם און גם המלך עט זיין גוט עט זיין אחרי השם אלקיכם אויב ענק נישט פאלגן איז גם והיתה יד השם בכם ובאבותיכם נישט קלאר וואס מיינט ובאבותיכם דער אייבערשטער האט ווארט שוין ווען אין סוף זאגט ער גם אתם גם מלככם תספו יא נישט נישט העלפן דעם מלך יעצט נאך א זאך אינטערעסאנטע זאך זאגט שמואל שמואל זאגט מיינסט אז איך קען מער נישט איך קען מער נישט דאווענען דער אייבערשטער העלפט נישט פלעין מיט דאווענען קוק איך וועל יעצט זען א גרויסע זאך יעצט איז קציר חטים ס'איז די זומער מ'שניידט שוין ווייץ נישט קיין צייט פון רעגן איך וועל בעטן די אייבערשטער זאל זיין רעגן וועסט זען אז ס'קומט רעגן און וועסט זען אז רעתכם רבה אשר עשיתם לשאול לכם מלך, ענק האבן געזאגט כאילו שמואל'ס תפילות ארבעטן נישט, זיי ארבעטן יא? וכך הוה שמואל האט געדאווענט און עס איז געקומען רעגן, די עולם האט זיך מורא'דיג דערשראקן, זיי האבן געזאגט רבונו של עולם פליז שמואל בעט א ביסל דאווען צו די אייבערשטער אונז טוען תשובה, האט שמואל געזאגט ווייסט וואס, דארף מען נישט מורא האבן, ענק האבן טאקע געטון נישט ריכטיג געבעטן א מלך, אבער ס'בלייבט נאך אלץ די זעלבע זאך, ענק גייען גיין נאך די אייבערשטער, נישט גיין נאך תוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה דהייני עבודה זרה, און דער אייבערשטער וועט ענק נישט אפלאזן, דער אייבערשטער וויל ענק מאכן זיין פאלק, ענק דינען נאר דער אייבערשטער, און איך וועל אויך דאווענען כסדר פאר דער אייבערשטער פאר ענק, און אויב נישט, וועט נישט העלפן דער מלך, גם אתם, דער מלך וועט אויך נספה ווערן.